בכלל איז נישט דא איינער וואס ער נעמט אחריות וואס מען רופט איין ביי יעדע געשעעניש וואס מען רופט שוין היינט רופט מען עס קעיס, ביי יעדן קעיס זאל זיין איינער איין רב וואס איז ממונה אויף דעם קעיס און ער באגלייט דאס פון א' ביז ת' פון ווען אן מען הייבט אן צו קומען ביז וואס מען טוט אלע פראצעדורן עד הסוף. נישטא אזא זאך. טייל פרעגן אז די גמרא זאגט כח דהיתרא עדיף, כח דהיתרא עדיף, נאך אזעלכע מאמרי חז"ל וואס איז וואס אזוי מפורסם אזוי ביי מענטשן און מען נעמט עס אן אזוי פאר גוט געלט אום אומגעוואוסט אזוי די יסודות דערין, כח דהיתרא עדיף, ממילא וואס דארף מען קוקן איסורים ס'דא וואס זענען מתיר שוין ס'גוט. משנה זאגט אין מסכת ידיים זאגט די משנה דארט איז געווען באמת א שאלה א זייטיגע שאלה צו עמון און מואב דארפן מעשר'ן אין שמיטה גייט אן יא מעשר'ן נישט מעשר'ן שמיטה יא א מחלוקת דארטן צווישן רבי ישמעאל מיט רבי אלעזר בן עזריה.

עס מחמיר, פארוואס ביסטו עפעס מחמיר דערינען? אז מען דארף געבן דארף מעשר'ן עמון און מואב. אמר לו ר' אלעזר בן עזריה, האט ר' אלעזר בן עזריה געזאגט, ישמעאל אחי, מיין ברודער ישמעאל, אני לא שיניתי מסדר השנים, איך האב נישט משנה געווען, איך זאג ס'איז די זעלבע אזוי ווי יעדע יאר, שמיטה אין עמון און מואב איז די זעלבע אזוי ווי אלע יארן, טרפון אחי שינה, ועליו ראיה ללמד, ער דארף, ער דארף ברענגען א ראיה.

דאס איז נעבעך איינס פון זיינע וואפן ווי ער האט זיך אריינגעכאפט אינעם סאמע שפיץ קדושת ישראל, דא וויל ער אריינלייגן זיינע נעגל חס וחלילה מהרס זיין די שורש שלשלת קדושת יוחסין ש פון אידישע קינדער, אני לא שיניתי, דער וואס איז משנה, עליו להביא ראיה. ווייסן מיר אז א אחרון קען נישט קריגן גאר אויף א ראשון, ווייל א אחרון איז נישט בכח, אזוי ווי אמורא איז נישט געווען בכח צו קריגן אויף א תנא, ס'האט זיך געמאכט דערנאך ראשונים מיט אחרונים, גאונים איז געווען איין תקופה, ס'האט זיך געשלאסן דער תקופה, געווען ראשונים אחרונים, היינט ליידער זייט די קריג איז געווארן א פרישער, איז נאך נישטא קיין טיטל וויאזוי מען קען רופן דעם דור נעבעך, נאר דור עני נעבעך, וואס איז וואס איז געבליבן שארית הפליטה וואס דער אייבערשטער האט איבערגעלאזט ברוב רחמיו, אונז זעמיר נישט בכח צו קריגן אויף די פריערדיגע על כל פנים, אז מען גייט אויף דעם וועג וואס זיי האבן געזאגט.

פראבלעם אין שלשלת היוחסין פון אידישע קינדער, מען האט אנגעהויבן אז מען העלפט מיט דאקטער בילס, מיט דעם מיט יענעם, האט מען צוזאם גענומען אלע רבנים דערצו, זעכער איז יעדער געקומען, ס'איז א גוטע זאך, איך אליינס בין געווען ביי איינס פון די מסיבות, קומען זאגן אז ס'איז א זאך, מען דארף העלפן אידן, אויך דארף מען העלפן אידן. דארט געווען האב איך עפעס דערשמעקט אז דאס איז נישט, זיי האבן דאמאלס האבן זיי נאך געזאגט זייער ברמז, זיי האבן נישט זיי האבן נישט ארויסגעזאגט נאך וואס זייער כוונה איז און וואס זיי טוען, אבער צוביסלעך צוביסלעך האבן זיי מגלה געווען זייער פרצוף, כמה יעברון וכמה יבראון, וויפיל זענען עובר אויף איסורים און וויפיל זענען שוין באשאפן געווארן, אזויפיל און אזויפיל. און זיי געבן גרויס כבוד פאר יעדן וואס ער קומט דארטן, און פאר אלע נדבנים, זיי זענען געוואלדיגע מומחים וויאזוי צו ציען די סטרונעס פונעם הארץ פון אידישע קינדער, עי וואן, עס קומט זיך זיי ממש א מעדאל אויף דעם, זיי קענען עס אזוי על צד היותר טוב. די מנהלים זענען באמת אנשים חשובים, חשוב'ע אידן. פאר זיך, לעצמם זענען זיי פיינע אידן, און זייער כוונה איז לטובה, זיי מיינען טאקע ארויסצוהעלפן אידן, נאר נישט נאר נישט דאס וואס זיי מיינען אז העלפט ארויס אידן, דאס העלפט טאקע אידן, דאס הייסט דאס איז א הילף פאר אידישע קינדער, ס'איז דעת בעלי בתים, קיין איין איינציגער פון זיי וואלט קיינער נישט געפרעגט זיי א שאלה אין א הוראה אפילו נישט אין הלכות השכמת הבוקר, די בעל'בתישע אידן טוען אזוי ווי זייער שכל, זייער שכל דיקטירט, די זענען די מוסדות, די זענען מחטיאים את הרבים, די האבן אריינגעברענגט דעם מגיפה אין אידישע קינדער, כל שכן די שועלים קטנים, די מדריכים וואס זיי האבן, על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. פסק'נען רעכטס און לינקס בדברים העומדים ברומו של עולם, איך געדענק דעם טאטן זכרונו לברכה, קליינע שאלות וואס איז גארנישט לפי ערך די שאלה פון מניעת הריון, און נאך געווען א רב נאך אינדערהיים נאך פאר די קריג, וויפיל האט ער זיך

עס פסק'נט רעכטס און לינקס, ער פסק'נט אזוי, ער פסק'נט אזי, דאס האט ער געהערט פון דארט האט ער געהערט א ווארט, און דאס האט ער געהערט פון יענעם, דאס אזוי, כאילו ער איז עפעס א. אסאך טאטעס קומען, זענען מתאונן, זיי עסן זיך אויף, זיי זאגן, האסט נישט מודיע געווען, ווען איך העט ווען געוויסט אז דאס האט צוטון מיט אזעלכע פראבלעמען, איז דא כמה פוסקים ביי יעדע זאך, וואלט איך זעכער נישט. נישט אריינגערירט דערינען, האט געמאכט, האט מיר געמאכט כאילו דאס איז גאר א מצוה און א חיוב, ס'אלעס גוט. מ'האט מפרסם געווען דאס יאר אז ס'איז געבוירן שוין דרײַ טויזנט און פֿינף הונדערט קינדער, און פאריאר איז געווען צוויי טויזנט פֿינף הונדערט, ס'טייטש אז אין די יאר איז געבוירן טויזנט קינדער מיט דעם. שומו שמים, וויפיל אידן האבן זיי אריינגעשלעפט אין דעם, נישטא קיין טויזנט עקרות, טויזנט עקרות געווארן פלוצלינג דא אין דעם יאר, און האבן זיי אריינגעשלעפט אזא מין מספר פון אידן, ווער עס גיבט א פרוטה פאר זיי. ער מסייע צו טוהן מעשה מה שלא יעשו ביי אידישע קינדער און מוליד זיין אומגעווינטשענע וואס ס'איז נישט לפי שורש קדושתן של ישראל. מ'דארף דאס ארויסזאגן און מ'דארף דאס וויסן אפילו עס וואלט נישט געווען קיין שום איסור דערין נישט. וואלט אויך געווען ראוי אז מען זאל זיך אפהאלטן פון דעם, א איד וואס ער ווייסט וואס איז שורש קדושתן של ישראל עד היכן הדברים מגיעים, און ער זאגט יעדן טאג ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, ער מקבל אויף זיך עול מלכות שמים באמת, איז נישט מעגליך ער זאל זיך אראפקייקלען צו די היינטיגע מהלכים וואס מען טוט דערינען, וואס זאל מען טון, ליידער ס'איז בטל, דער הרגש הקדושה איז בטל געווארן, די צוויי מצוות שטייט איינס נעבן צווייטן, ס'איז דאך ס'איז דאך קשור סופן בתחילתן, די מצוה פון כתיבת ספר תורה מיט פרו ורבו, אזוי ווי שטייט אין הייליגע ספרים יעדער נפש פון א איד איז א בחינה פון א אות פון די תורה, מען שרייבט דערמיט א תורה, א געוואלדיגער ענין, עס איז בטל געווארן, דער הרגש הקדושה איז בטל געווארן, אבער עכ"פ, די איסורים פון די תורה ווערן דאך אין וואס נישט בטל, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, וועגן דעם עמיר מ'וועט שוין מפרט זיין באר היטב יעדע ריר וואס איז דא אין דעם ענין, די שיטה פון די אוסרים און די מתירים אויך, כ'וועל נאך זאגן די מתירים אויך, כ'האב נישט פארהוילן. אבער עכ"פ דארף מען דאך וויסן דעם אמת, ווער עס האט א שטיקל חיך לטעום און ער איז נישט משוחד, וועט זען עד היכן הדברים מגיעים, די וואס זענען געקומען דא צו הערן נאר לקנטר כדי צו וויסן וויאזוי אפצוווענדן און וואס מען האט געזאגט, ער האט אזוי געזאגט, ער האט אזוי געזאגט, די וועט ממילא גארנישט העלפן, אבער די וואס זיי ווילן הערן, ווילן וויסן דעם אמת, וואס איז דער רצון השם יתברך, עט ער הערן פון די ווערטער, עט ער וויסן.

ווייל די דזשונארלעך איז אין קץ לדברי רוח, וועט מען מוזן זיין שטענדיג זיין טרוד מיט ענטפערן, און טאמער איינמאל וועט מען נישט ענטפערן זאל עס אים אוי, דו זעסט דאך נעכטן האט ער געענפערט, ווייל דארט נעכטן האט ער געקענט אבער היינט די היינטיגע קשיא דאס קען ער נישט ענטפערן, אין קץ, מען קען נישט פארטיג ווערן דערמיט, אויסער אויב זיכער אויב תלמידי חכמים אמיתיים. גדול הדור, חכם הדור, זיין אפן א טייל וואס איך האב געזאגט, ער וועט זיכער מקבל זיין האמת ממי שאמרו. אויך דארף מען וויסן אז מען טוט אונטערקומען א צעטעלע, ס'איז א צעטל פון דעם גדול אדער פון יענעם גדול, מען ווייסט בשעת א פולמוס ווען ס'קומט א צעטל וואס איז גארנישט ווערט, לאנג ס'וועט נישט זיין אפגעשריבן א תשובה בבירור הלכה, ס'גוט מ'קען נישט וויסן וואס מ'האט אים פארקויפט, וואס מ'האט געזאגט, און אזוי, און וואס האט אים, וואס האט אים מכריח געווען אז ער האט געמוזט שרייבן די זאך. בדידי הוה עובדא אליין, ווייל די ערשטע מאל ווען כ'האב גערעדט דערפון, איז מען געקומען נאכזאגן, פאר א אדם גדול, געקומען נאכזאגן אז כ'האב געזאגט אז די קינדער זענען ממזרים. איז ער געגאנגען, ער האט געשריבן א בריוו, געשריבן, הנני מצטרף לדברי ידידי הגאון הגאב"ד דזכרון מאיר שליטא, למחות במי שמוציא לעז על צאצאיהם כאילו איינער איז מוציא לעז אשר כשרים לבוא בקהל השם זענען כשר צו קומען בקהל השם בלי שום פקפוק. יוסף שלום אלישיב דער חי' שלמה איז מוחה און ער זאגט אויף די זענען נישט כשר צו קומען בקהל השם, מ'האט אים געזאגט אז מ'האט געזאגט אז די זענען אסור לבוא בקהל אזוי ווי א ממזר לא יבוא ממזר בקהל השם, ער איז פארציטערט געווארן און זיי דרוקען אפ די צעטעלעך, עולם גולם קוקט דאך שוין אויף, ער שרייבט ער איז מוחה וואס מען האט געזאגט מוציא לעז מ'טאר אזוי ווארט וועלן מיר נאך רעדן פון מוציא לעז און מיר וועלן נאך צוקומען דערצו מ'וועט שוין רעדן און ווייל אזוי גייט דער שמועס מ'האט אזוי פארקויפט און דאס איז עס און אויף דעם געקומען דער צעטל מ'קען נישט וויסן ווילאנג ס'איז נישט דא קיין בירור פון קיין גדול אויף דעם איז די אלע צעטעלעך און אזוי איז גארנישט מיט גארנישט. אויבערשטער זאל העלפן מען זאל נישט נכשל ווערן בדבר הלכה, זאל קענען זאגן די ווערטער כמו שהיא לאמיתה של תורה, כי השם יתן חכמה מפיו דעת ותבונה. כאטש דא על פי סדר שטייט דא אז מ'עט רעדן פון לויט די סדר וואס שטייט דא אויף דעם צעטל וואס איך ממש יעצט לעצטנס היינט פארנאכט מיישב געווען א ערשט ווען מיר רעדן פון די לעצטע זאך גאר, אנהייבן תפוס אחרון אין ענין פון השגחה, ווייל דאס איז דאך א זאך וואס אויף דעם איז נישטא קיין שום, אזוי איז דאך דא מחלוקת הפוסקים, דער קען אננעמען די, ער נעמט אן די שיטה, ער נעמט, ער נעמט אן, ער איז בעל בית, ער טוט אזוי ווי אזוי, איז גוט, אבער וועגן דעם איז דאך נישטא קיין שום שום תירוץ און קיין שום זאך, און מ'קען קודם רעדן פון דעם, די צייט ווערט דאך גערוקט, א טייל עולם ווערט אפשר מיד דא, און קען שוין דערנאך נישט אזוי פארנעמען, מ'קודם קען רעדן פון השגחה, און נאכדעם וועט מען צוריק גיין צו די אלע לויט דעם סדר וואס שטייט דא אויפן צעטל. די ענין פון השגחה, אפילו אויב עס וואלט ווען געווען א גוטע השגחה, עס וואלט געקענט זיין א גוטע השגחה, וויל איך קודם נאכזאגן א ווארט תשובת דברי יואל. וואס האט געשריבן, בנוגע צו מ'זאל געבן הכשרים, א רב האט דאך אחריות ער גיבט הכשרים, מ'זאל געבן הכשרים, שרייבט ער באמת, לדעתי המדקדק באמת אינו סומך כלל על שום הכשר.

און אפילו א זאך וואס איז נישט דא קיין מקום לטעות, און דער וואס ער גיבט דעם הכשר איז א איש חכם וירא שמים, אף על פי כן, אבער א סוחר וואס זיין מסחר און זיין חיות איז תלוי, קען מען דאך נישט מחמיר זיין מיט חומרות, קען מען דאך נישט מחמיר זיין מער ווי דער עיקר הדין איז. נו איז דאך זיכער אז ס'איז נישט אייניג דאס מען טוט פאר אזא א איד ווי איינער וואס ער איז מדקדק במעשיו און ער איז נזהר בחומרות און פרישות יתירה והסומך על הכשרים אינו מבקש אלא שיהיה כשר מעיקר הדין ולא יותר. ס'איז פארפאלן. ער זאגט א סברא פארוואס מען דארף יא, אז מ'עט נישט געבן קיין הכשרים, עט דאך זיין נאך ערגער, עט דאך זיין הפקר, עט דאך זיין צופאלן לאו כל אדם קען טוהן אליינס די זאכן. כללו של דבר פירט ער אויס די תשובה. לא ימנע עצמו מליתן הכשר, זאל זיך נישט צוריקהאלטן פון געבן א הכשר. אך מה שנוהגין לכתוב על כל ההכשרים אז ס'כשר אף למהדרין מן המהדרין, אזוי שרייבט מען? דאס זאל מען נישט טון. מ'שרייבט כשר איז דאך גוט, ווער ס'וויל זיך פארלאזן אויפן הכשר. און דער איינער פון טויזנט, זאגט ער, ער רופט אן איינער פון טויזנט, איז דא וואס ער וויל טאקע זיין מהדרין מן המהדרין, דארף מען אים נישט געבן צו עסן א זאך וואס דארף האבן א הכשר, און והוא מיעוטא דמיעוטא, עס איז נאר א מיעוטא דמיעוטא, עס וועט נישט זיין קיין היזק פארן סוחר דורך דעם, אך מרבים דברים לשופרא דשטרא, ואין זהו אמת, זאגט ער דא מפורש אז א ערליכער איד א מהדר מן המהדר, פארלאזט זיך נישט אויף א הכשר ביי א זאך פון עסן, ביי א קליינעדיגע זאך, אויף דעם עסן, אויף דעם ברויט, אויף די זאך, פארלאזט זיך נישט אויף קיין הכשר. ס'איז דא א ספר קובץ דרשות פונעם וויזשניצער רעבין אין מאנסי, זאל זיין געזונט און שטארק. כ'האב עס נישט צו די האנט, אבער ער שרייבט דארט, פרשת ניצבים וילך תשמ"ג, שרייבט ער, כל מי שמרחם על נפשו, ווער ס'איז זיך מרחם על נפשו, ימנע עצמו מכל דבר מאכל שצריך השגחה, זאל זיך צוריקהאלטן פון יעדן מאכל וואס דארף האבן השגחה, אם אפשר להסתפק בלעדו, אויב מען קען זיך נאר באגיין אן דעם, זאל מען זיך צוריקהאלטן. והגם שידעתי, כאטש איך ווייס, שיוולד מדברים אלה שערוריה, ויהיה צעקות מכל עבר ופינה, מען וועט שרייען דערויף, וואס האט ער געזאגט אזאנס, אז מען זאל נישט נוצן, ס'איז דאך דא א הכשר פון א רב, אלעס איז גוט. מכל מקום, אי אפשר לי להתחשב בזה. שרייען, איך קען מיר נישט העלפן, איך קען מיך נישט רעכענען דערמיט, איך זאג דעם אמת, אויף וואס מען קען זיך מנייע זיין זאל מען זיך מנייע זיין. אויף וואס רעדט מען? א דבר פשוט, אזוי ווי א שטיקל שטיקל געבעקט.
אדער איך ווייס אנדערע וואסערע מאכלים ס'זאל זיין אפילו א שטיקל פלייש וכדומה, ס'איז א פריוואטע זאך און איינמאל וואס ווען ער עסט דאס געשעהט דער איסור צי דער היתר. ווי נאך כל שכן בן בנו של קל וחומר דער ענין פון יוחסין וואס אונז זענמיר יעצט דן וואס דאס איז אויך נוגע

אין דעם ענין פון א השגחה, און ווי ווייט וואלט מען געברויכט אפילו ס'זאל זיין א השגחה, ווי ווייט דארף זיך אן ערליכער איד מונע זיין דערפון, און ס'דאך א דבר חדש און ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא זאך אז ס'זאל קענען זיין השגחה אויף אזא ענין, ס'האט קיינמאל נישט אויסגעפעלט, ס'איז נישט געווען דער מציאות, אזא זאך ס'איז געווען בין איש לאשתו. באמת דער חלקת יעקב איז שוין דאן אויף דעם וואס איז היינט געווארן אז מען געבוירט קינדער אין שפיטאל איז ער שוין מעורר א גאנצער סימן דערויף ער האלט אז מען זאל אויב מען קען זאל מען נישט גיין אין שפיטאל ער זאגט כאטשיג באקאנט די גמרא, נאמנת חיה לומר זה כהן וזה ממזר, באגלייבט א חיה באגלייבט, שטייט דארט אין ר"ן אז דער טעם איז, פארוואס האט מען באגלייבט, ווייל ס'אי אפשר בלאו הכי, מ'קען זיך נישט העלפן האט מען באגלייבט, די פני יהושע זאגט דארטן פשט אז דער אמת איז אז בעצם וואלט מען געברויכט גלייבן ממילא ווייל ס'איז רוב דא דערינען און ס'איז נישט מוחזק קיין איסור. נאר וואס דען, מעלה עשו ביוחסין אז מען זאל נישט גלייבן אן עד אחד, איז אויף דעם העלפט דער ענין אז אויב ס'אי אפשר בענין אחר פארלאזט מען זיך אויף די חיה, און דאס איז גע'פסק'נט אין סימן ד', איז דאס גע'פסק'נט להלכה. אבער, זאגט ער, ווען איינער איז מעיין דארט און אין שלחן ערוך, זעט מען אז די נאמנות פון חיה איז נאר א אידישע, א איד! בחינה פון עד אחד, כאטשיג ס'איז טאקע נאר א חיה, האט מען באגלייבט דא ביי דעם ענין, ווייל ס'איז נישט דא קיין ברירה, א גוי, איז נישט דא אזא זאך, בוודאי האבן זיי נישט קיין נאמנות. וואס זשע דען, דא ענין פון ערכאות, דאס האט יא א כח, און אויף דעם אליינס איז דא א מחלוקת, א מחלוקת צווישן חתם סופר מיט די אנדערע, דברי חיים, צו מ'קען זיך יא פארלאזן אויף ערכאות, צו נישט פארלאזן אויף ערכאות, ממילא, דער פשטות וואלט ווען געברויכט זיין דארט אידן, מען ווייסט דאך אסאך מאל די נשים אדער שלאפן זיי א טייל מאל בשעת די לידה, אדער צוליב יסורים, צוליב אנדערע זאכן האט ער אפילו נישט קיין נערוון, ער ווייסט נישט וויאזוי די קינד האט אויסגעקוקט, און מען נעמט דעם קינד און מען לייגט אים אריין דארט צווישן הונדערטער קינדער, ער האט טאקע אויפן בעטל האט ער טאקע א נאמען מיט אזוי, אבער. על כרחך, מחויב למשכוני נפשין, מ'טוט דאך אזוי גאנץ כלל ישראל שוין היינט, כמעט היינט שוין נישט מעגליך צו האבן אין שטוב אזוי ווי אזוי עס איז געווען אמאל, אז ס'הייסט יא אזוי ווי ערכאות, און און מ'קען נישט, און מ'מוז זיך פארלאזן אויף די אחרונים וואס האבן געהאלטן אז ס'העלפט יא, אבער לכתחילה וואלט ער ווען געהאלטן אז מ'זאל יא חושש זיין דערויף, ס'איז אין עושין ספק און ספק ספיקא מאכן נישט בידיים, איז נישט אזוי ברור דער היתר, און נאך אנדערע סברות וואס ער זאגט, על כל פנים, חושש געווען, נאר מען האט אנגענומען א ערכאות, ווייל דאס איז דאך נישט שייך ביי פריוואט, ביי א דאקטער וואס ער טוט ביי זיך אין אפיס, טוט ער, אדער אפילו נישט אין אפיס, אפילו דארט אין שפיטאל, מען שטעלט צוזאמען הוידל בוידל, נישט דא, דאס איז א פריוואטע זאך, נישט דא דער ענין פון א כעס דערינען, דער כח, ווער איז דער, די אונטערשטע שורה טוט דאך דער דאקטער, ער איז דער עיקר משגיח דערינען, ווייל, וועט מען צו מיר שוין באלד מסביר זיין, ס'איז דא א טעסט וואס ווערט אנגערופן DNA, וואס מען קען מברר זיין זיין קינד על פי דאקטעריי, כ'בין נישט אזוי זיכער אז די תורה נעמט אן די טעסטן האבן א כח על פי הלכה, נישט יעצט אריין גיין דערינען, און זאגט מען אז די דאקטער האט מורא, מורא פאר דעם טעסט אז מ'וועט מאכן און ס'וועט זיך ארויסשטעלן אז ס'איז נישט זיין קינד, הייבט זיך נישט אן, ער איז נישט מירתת דערפון, מ'קען קיינמאל נישט מברר זיין צו ער איז שולדיג דערינען. צו א נורס האט זיך טועה געווען, ער איז גארנישט שולדיג, מ'האט דאך, יעדער האט דאך נורסעס, מ'האט אים געברענגט פונקט די פישקעס וואס איז פון א צווייטן מענטש וכדומה, ער איז גארנישט שולדיג, די נורס קען מען דאך אויך, ער האט זיבן נורסעס האט ער, און ווער ווער פון די נורסעס איז שולדיג דערינען וכדומה, דער פאקט איז אז. ס'איז נאכנישט געהערט געווארן צווישן די גאנצער עולם וואס זיי זאגן דארטן אזויפיל קינדער אזויפיל טויזענטער אזויפיל, איינער פון זיי זאל מאכן א די ען עי פעסטשטעלן, ער וויל נישט מאכן, ער וויל נישט וויסן, ער האט מורא דערפון, ער וויל נישט, וואס עט זיין, ס'עט ווייזן אז ס'איז נישט, נו וואס עט ער טון מיט דעם קינד, וויאזוי? וואס האט ער? ווער וועט עס איבערנעמען? וואס וועט געשען דא? עס איז א גרויס פראבלעם, ער וויל לעבן בשלוה, עס אינטערעסירט אים נישט, כ'האב געטון, כ'האב געטון אויף די הוראה פונעם רב, די רב האט מיר געהייסן גיין אהין, ס'איז גוט, ער וויל נישט הערן דערפון, ס'האט נאך קיין איין איינציגער נישט געמאכט דעם טעסט, וואס איז דער מירתת און שמירתת און כל שכן מירתת איז דאך אויף א מזיד. וואס ס'דא דאך די חשש ס'קען נישט זיין קיין טעות בשוגג, דארט ליגען צענדליגער צענדליגער פישקעס, אז מ'קומט אריין אין דעם פלאץ זעהט מען וואס דארט טוט זיך, עס ממש איז נישט מעגליך אז ס'זאל נישט צווישן אזויפיל אין דער דאקטער און דער נורס, ביי זיי איז דאך נישט אזא גרויסע זאך דער יחוס אזוי ווי ביי אידישע קינדער, זיי האבן נישט געהאלטן אז אבי דער מענטש זאל געהאלפן ווערן, און נאך ער האט גאר אינטערעסע דערינען, ער וויל גאר הייסן א גוטער דאקטער, ביי אים ווערט מען געהאלפן, זעהסטו. יעדע דאקטער האט זיך זיין רעיט וויפיל די פראסענט וואס ער וואס ער איז מצליח מיט דעם מיט דעם שטייגט ער זיין פונקטליכייט איז אלעס על פי חשבון זיין רעיט איז א גרויסע רעיט ער האט אזויפיל פראצענט העלפ ביי אים ווער עס קומט אריין ביי אים ווער עס גייט אונטער זיין הענט ווערט געהאלפן ס'איז א געוואלדיגע מעלה פאר אים און ער איז טרוד במלאכתו דער דאקטער אליינס און און אלעס איז לא ימלט אז ס'זאל נישט ס'זאל נישט געשען כאטשיג עפעס א טעות

איז בכלל נישט דא קיין מעגליכקייט אפילו איז אומעגליך ווייל אזא קליינע זאך וואס דער אויג איז נישט שורה דערויף ער דער דאקטער אליינס זעהט עס נישט דאקטער אליינס קוקט אויף אזא מיקראסקאופ קוקט ער כ'האב שוין אויך אמאל געזעהן די מיקראסקאופ דריי טויזענט מאל טוט עס פארגרעסערן זיך דריי טויזענט מאל, און מיט דריי טויזענט מאל איז עס נאך אזוי קליין ווי א גארנישט, א גאנץ גאנץ א קליינע זאך, ער קוקט מיט דעם מיקראסקאופ און ער נעמט דארטן אזא זאך און ער מיט א כלי און מיט דעם כאפט ער מיט דעם טוט ער און אזוי און מען קען שטיין ממש אין זיין אין זיין ד' אמות און און ביי נעבן נישט אין ד' אמות ממש בסמיכות פון אים קען שטיין דארטן א משגיח אזוי ווי דער האן אין די בני אדם, ער קען מעג קוקען, ער מעג זעהן, ער וועט נישט זעהן גארנישט וואס ער טוט דארטן, נישט שייך דער אויג זאל זאל שורה זיין דערויף. דאס איז ווען מען וואלט אים כאטשיג אריין געלאזט, מען וואלט אים אריין געלאזט איינער זאל שטיין דארטן, זיי לאזען נישט אריין, הייבט זיך צו זיי ווילען נישט אז מען זאל שטיין, מען קען שטיין דארטן, פון דערויסען קען מען שטיין אפילו ס'זאל זיין א גלאז, וכדומה, מען זאל קענען זעהן וואס ער טוט, מען זעהט דארט פון דערווייטנס, ער זעהט, ער זעהט גארנישט, ער זעהט ער טוט אזוי ער טוט אזוי, ער ווייסט גארנישט וואס ער טוט, פון א מזיד איז נישט מעגליך, און ווער ווער מיינט מען עפעס איז ער, דער דאקטער איז עפעס אזא אזא צדיק הדור און אזוי אז ער אז ער האט נישט זיינע חשבונות וכדומה, כל שכן א טעות, זעלבסט פארשטענדליך. איך זאג נאך, אויב חס וחלילה קעגן תורה דארף מען נישט לערנען תורה פון א פראפעסאר און פון אזוי, אבער פאקטן מעג מען דאך הערן פון א פראפעסאר שומר תורה ומצוות. אין ספר נשמת אברהם שרייבט ער, קשה מאוד ואפילו בלתי אפשרי, ואפילו א פראפעסאר

ער האט כאטשיג עפעס א ווארט זאגט ער דער רופא איז א ירא שמים כאטשיג ער א איד האט ער כאטשיג א ירא שמים האט כאטשיג עפעס נאמנות כי בסופו של ענין יצטרכו לסמוך עליו ועל נאמנותו מיט אלע משגיחים מיט אלעם דער סוף איז אז מען דארף זיך פארלאזן אויף אים אויף זיין נאמנות כלפי שמים שלא יעשה שום דבר נגד דת משה וישראל דאס איז זיין לשון.

וכן נאך א פראבלעם, שלא יבואו לאחר מכן להשחיל ביצית וזרע של זוג זה אל תוך רחמה של אישה אחרת פנויה או אשת איש, מ'ווייסט אז די די אלע וואס מ'טוט די די זאכן טוט מען נישט נאר איינס, מאכט אפאר, זיי רופן עמבריאו, אפאר שטיק מאכט מען ס'זאל זיין דארטן גרייט, און און וואס געשעהט דארט מיט די איבעריגע, און טאמער דער אייבישטער העלפט אז דער אז דער איינער האט האט יא געהאלפן, איז די איבעריגע לייגט מען אריין אדער אין פריזער, קודם כל האלט מען עס פאר א שטיקל צייט, ווילאנג מען וועט זעהן צו ס'האט געהאלפן צו נישט. און טאמער ס'האט געהאלפן מאכן דאך די איבריגע אדער ארויסווארפן, איז עס דא דערין צוויי מהלכים? דא מענטשן וואס זיי לייגן עס אוועק אויף א צווייטע מאל, קאסט געלט, עס איז נישט נישט אזוי פשוט דאס, קאסט געלט צו האלטן אין א פריזער, אין א ספעציעלע פריזער, און און לייגט מען עס אוועק אויף א צווייטע מאל, אויף א דריטע מאל, ס'איז אויך דא די דעות פון כמה וואס זענען שוין היינט מתיר, נאר אויף איין איין קינד, אדער א טייל זענען מתיר, כאטש צוויי קינדער בן ובת, מער נישט, אבער ער ער האט עס שוין דארטן גרייט, ער זאל עס האבן גרייט ס'איז מיט זיך, לייגט מען עס דארט אוועק, אדער ווארפט מען עס אין גארביטש, די עמבריאו וואס איז שוין מופרה געווארן, עס לעבט שוין, עס הייבט אן צו וואקסן, וואס פון דעם ווערט דארט א קינד ביי דעם, די ערשטע וואס מ'האט אריינגעלייגט פון דעם וועט זיין דער דער נעקסטער אידישער קינד וועט זיין פון דעם, ווארפט מען אריין אין גארביטש. זאגט ער אז ס'איז נישט מעגליך אז מ'זאל זיין געזיכערט אז אז די ביצית, די איי פון די אישה, זאל מען נישט אריינלייגן דערנאך, דער דאקטער קען האבן דארטן אזא פאר, ער האט געמאכט פינף אנשטאט אנשטאט ער זאגט ער האט געמאכט פיר האט ער געמאכט פינף, און איינס לייגט ער זיך אוועק אין די קעשענע צו צום פריזער, און עס אריינלייגן, לאישה אחרת פנויה או אשת איש ותוצרנו על ידי זה.

אויך האט מעורר געווען מיין זון ר' בערל זאל זיין געזונט, און ס'איז א דבר אמיתי, אלע השגחות איז נישט קיין בירור, יעדער דארף וויסן אז א רב גיט א השגחה אויף דעם פראדוקט, נישט קיין בירור, דער רב איז נישט דארט פֿיר און צוואַנציק שעה און ס'לא זזה ידו פון דעם, און ער איז נישט אזא בחינה ווי עד אחד נאמן באיסורין ביי דער רב, דער רב איז נישט מעיד, ער ווייסט, ער קען נישט זאגן אז דאס איז הונדערט פראצענטיג, ער ווייסט נישט, ער איז געשלאפן, ער איז געווען ביי זיך אין שטוב, וואס זשע דען? צו ער האט געשטעלט א משגיח, צו ער האט געשטעלט דאס, צו אזוי, ער האט אראפגעלייגט זאכן, איז דא הלכות פון חזקה חזקה לא מרע אומנותו, ער האט אים געזאגט מפורש אז טאמער דעסט עפעס משנה זיין וועל איך אראפ נעמען די השגחה, און ער האט מורא, און נאכדעם איז דא רוב, און די אלע די די די די אלע הלכות פון די תורה וואס איז דא אין מירתת, די זאכן ברענגען צו אז ער זאגט אז דאס איז גוט, דאס דאס העלפט ביי כשרות, אבער ביי יוחסין? מלכתחילה האבן די חכמים געמאכט יוחסין אפילו על צד הרחוק, טויזנט דרגות דארף זיין אז די זאך זאל געשעהן, איז ממילא דארטן, און אף על פי כן האבן די חכמים עס גע'אסר'ט, אזוי ווי ער איז מאריך, אין דברי יואל איז ער מאריך, זאגט ער.

די ווייסט דאך דער ענין וואס די חכמים האבן געהייסן טאר נישט חתונה האבן אין די דריי חדשים וואס מ'האט זיך גע'גט טאר מען נישט חתונה האבן כדי אז מען זאל וויסן הבחנה מען זאל וויסן צו ער איז בן ז פונעם צווייטן אדער בן ט פונעם ערשטן כדי ס'זאל נישט צוקומען מען דארף דאך וויסן וועמענס קינד דאס איז ס'זאל נישט זיין ער זאל נעמען אחותו. איז דאס זיך זיכער, זאגט ער, אז איינער זאל נעמען פונקט פונקט זיין שוועסטער? איז דאך א מיעוטא דמיעוטא, בתכלית א מיעוט נגד כל נשי דעלמא, פונקט וועט פונקט וועט זיך צוזאמטרעפן א ברודער מיט א שוועסטער, פון די אלע זיווגים וואס קען זיין אין די וועלט, פון די מיליאנען אידן וואס איז דא, וועלן זיך פונקט צוזאמטרעפן דא א ברודער מיט א שוועסטער, וואס זאל איך אזוי טראכטן? אין אנדערע גזירות אויך דארטן וואס וואס וואס די גמרא זאגט דאס איז על הרוב איז עס זיכער נישט זאגט תוס' אין יבמות זאגט תוס' אבער הבחנה האבן די חכמים נישט אומגעקוקט זיך אויף רוב ווייל אנישט וואלט דאך ממילא געברויכט זאגען אז רוב נשים זענען לט יולדות פארוואס זאל איך קלערן אז דאס איז עפעס בן ז פונעם צווייטן פשטות האט מען דאך האט מען דאך בן ט נאר מען קוקט נישט דערויף וואס קען קומען צו א ספק האבן די חכמים מחמיר געווען. ער זאגט זיך קעגן דעם און די אגרות משה זאגט דארטן אויב איך ווייס איך האט די אגרות משה האט מתיר געווען אז מען זאל נעמען זרע פון א גוי, א גוי האט נישט קיין יחוס ממילא אזוי ווי עבד עכו"ם נכרי ועבד שבא על בת ישראל זאגט ער זאגט די אגרות משה ממילא קען מען נעמען פון א גוי און א גוי האט נישט קיין יחוס איז דאס הייסט ער האט ער האט נישט קיין טאטן. און ער איז א קינד פון די מאמע און איז א אידיש קינד, אזוי האלט אזוי האלט ער אין אגרות משה און כמעט אלע גדולים זענען געווען דערקעגן עכ"פ תוך הדברים זאגט ער די זרע וואס מען לייגט אריין פון א גוי נו פון וואנעט ווייסט מען אז ס'איז פון א גוי ער קען עפעס נאך גיין און און וויסן איז פון א גוי אזוי זאגט מען דארט אין שפיטאל ס'איז אזוי ער קען פרעגן וועמעס דאס איז און וויאזוי רוב רוב רוב זענען דאך גויים ממילא און עס געט דאך צו עפעס א ווארט אין אגרות משה א איד איז דאך נישט מוציא זרע לבטלה, נו קען דאך נישט זיין אז דאס איז פון א איד און אזוי איז זייער א מיעוטא דמיעוטא אידן ממילא גיי איך בתר רוב. פרעגט ער זיך דען אין דברי יואל זאגט ער דאס זאגט דאך מפורש אז דא העלפט נישט נישט קיין רוב נישט קיין גארנישט באמבטי. ביי סדן שטייט אין תוס' אז מען איז נזהר אז מען זאל נישט שלאפן אויף א סדן וואס איז געשלאפן דערויף אן אנדערער מאן, אפשר דארט איז דא זרע, און ס'וועט אריינגיין, מען נאך באלד רעדן פון דעם פון דעם פון די הלכה, און ס'וועט אריינגיין אין איר, ממילא איז דא א פראבלעם פון הבחנה וועמעס וועמעס קינד דאס איז, זאגט ער זייער גוט, ס'איז אחד מיני אלף. יענער איז געשלאפן דארט און האט מוציא געווען זרע אויף דעם ליילעך און זי האט זיך געלייגט און ס'איז אריינגעגאנגען די זרע אומוויסענדיג די זרע איז אריינגעגאנגען אין איר און זי איז נתעבר געווארן פון דעם דאס איז זאגט ער דער לשון דאס איז אוודאי מציאות רחוק וואס מ'האט נישט געברויכט חושש זיין חושש זיין בסתם לולי וואס די הלכה איז אז מ'קוקט נישט דא אויף רוב און גארנישט חכמים האבן געוואלט זיין הונדערט פראצענט זיכער, ממילא דא וועט נישט העלפן נישט קיין מירתת, נישט קיין רוב, און נישט קיין די אלע, נאר ווען מ'איז טויזענט פראצענט זיכער, זוי איז מען טויזענט פראצענט זיכער אז דער מאן אליינס עט נעמען די זרע, ער אליינס עט קומען און עט אריין לייגן אין די מאשין, ער און עט און ער עט נאך קענען זען אז די מאשין איז איז ריין, איז נישט דא עפעס דארטן פון פארדעם, און ער עט דאס טוהן, דאס איז א זאך וואס איז גארנישט גארנישט קיין מציאות אז ס'זאל קענען זיין אויף א אופן מ'זאל וויסן טויזנט פראצענט. עכ"פ, דער ענין פון השגחה איז בכלל א שוואכע זאך, אפילו עס וואלט ווען יא געקענט זיין אזוי ווי עס דארף צו זיין, כל שכן בן בנו של קל וחומר אז ליידער אז ס'איז נישט אזוי, נישט אזוי. ס'איז נאך נישט, נאך נישט, נאך לעת עתה האט מען נאך נישט געטראפן דעם וועג אז די גרויסע שפיטעלער, אפילו די קליינע וואס זענען שוין יא אביסל מער מסכים, איז אויך נישט אזוי אזוי הונדערט פראצענטיג, אבער עכ"פ די גרויסע שפיטעלער, גארנישט, זיי מאכן זיך נישט צוטון, איז למעשה איז דאס איינס פון די הארבסטע, פון די הארבסטע פראבלעמען וואס איז דא. אז מ'האט גערעדט אז ס'איז נישטא קיין השגחה קען דאך פארקומען, די ערגסטע זאך קען פארקומען, קיינער ווייסט נישט ביי וועם ס'עט פונקט פאסן אז ס'איז פארגעקומען, און דער אייבישטער זאל אפהיטן, קומט אויס א מענטש שלעפט זיך ארום דארט מיט א קינד און ער מיינט אז דאס איז פון זיין זרע, וואס אפילו פון זיין זרע וועלן מיר שוין באלד רעדן נאך אויך נאכנישט אזוי וואס מ'טוט אויך נאכנישט אזוי גלאטיג, אבער קען זיין אז ס'הייבט זיך גארנישט אן, ס'איז א זרע פון א גוי אדער פון אן אנדערן ס'האט גארנישט אנגעלייגט מיט אים, גארנישט. וויאזוי וויאזוי שלאפט מען רואיג? וויאזוי לאזט מען צו אזא זאך? וויאזוי לאזט מען צו הונדערטער אידן זאלן זאלן טון אזא זאך? ס'איז אזוי ווי א אזוי ווי א הכשר פון א פון א פטעיטע טשיפ וכדומה, האט זיינע סברות אזוי אז דאס איז מותר וכדומה.